בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף י א, מיר הייבן אן דף י א עמוד א', אויבן, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, לגבי די מצוה פון מזוזה וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, זאגט די ברייתא ובשעריך, דרש'נט מען פון דעם אחד שערי בתים, סיי א טויער פון א הויז, ואחד שערי חצרות, סיי א טויער פון א חצר, ואחד שערי מדינות, סיי א טויער פון א מדינה, רשי מסביר ווי שייך א טויער ביי מדינה, רעדט מען דא פון א מדינה וואס איז ארומגענומען מיט וועלדער צו מיט בערג, און מען גייט דארט אריין נאר דורך איין טויער, איז די טויער איז אויך מחויב מיט א מזוזה, ואחד שערי עיירות, די זעלבע זאך טויערן פון שטעט, יש בהן חובת מצוה למקום איז דא ביי די אלע שערים א חיוב פון מזוזה, משום שנאמר ווייל שטייט אין פסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, מילא זעהן מיר אז ס'איז צוויי ענינים ס'איז דא על מזוזות ביתך, ס'איז אויך בשעריך א לשון רבים, וואס דאס גייט ארויף אויף אלע מיני שערים, דאס טייטשט נישט נאר א שער פון א הויז אליין, נאר די זעלבע זאך די אלע שערים וואס קומט אן צום הויז, דארף אויך האבן א מזוזה. זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה אביי לרב ספרא, האט אביי געזאגט צו רב ספרא, הני אבולי דמחוזא, מאי טעמא לא עבדו להו רבנן מזוזה, די שערים פון די שטאט מחוזא, וואס ווי רשי זאגט רוב מחוזא איז געווען אידן, איז פארוואס האט נישט די שערים קיין מזוזה? אמר ליה, האט רב ספרא געענטפערט, הנהו חיזוק לאקרא דכובי הוא דעבידי, ווייל די טויערן זענען נישט געמאכט אויף אריינצוגיין, סאיז די עיקר שימוש פון די טויער איז נישט אלס אן אריינגאנג, נאר סאיז אלס באפעסטיגונג פונעם כובי, כובי איז געווען אזא סארט טורעם וואס איז געווען דארט העכער דעם שער, וואס אין אמאליגע צייטן אז מען האט געבויט, מען האט געוואלט מאכן אזא פעסטע טורעם, איז פון אונטן האט מען געמאכט אזעלכע שערים, רינדעכיגע שערים, וואס דאס האט געהאלטן די טורעם פון אויבן פעסט, און ממילא, די שערים וואס איז דא ביים אריינגאנג פון מחוזא, איז נישט בעצם געבויט געווארן מען זאל אריינגיין דארט, נאר די עיקר תפקיד פון דעם שער איז צו באפעסטיגן דעם כובי, און פאר דעם דארף עס נישט האבן קיין מזוזה, ווייל ס'איז נישט געמאכט אלס אן אריינגאנג, אמר ליה, פרעגט אבער אביי צו רב ספרא, ואקרא דכובי גופא תבעי מזוזה, ס'טייטש אין הכי נמי, די שער וואס איז אונטער די כובי, קען זיין ס'האט נישט קיין דין פון א שער פון א שטאט, פארוואס? ווייל ס'איז געמאכט צו באפעסטיגן דעם כובי, אבער ווי נישט ווי, מ'גייט דאך אריין דורך דעם שער אינעם כובי אריין, וואס אין די כובי אין די טורעם איז אויך געווען כנראה אזא סארט תפיסה, דהא אית בה דירה לשומר בית האסורין, אין דעם כובי איז אויך געווען א דירה פאר די שומר פון די תפיסה, על כל פנים ס'איז געווען דארט א דירה, דהא תניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט קלאר אין א ברייתא א בית כנסת שיש בו בית דירה לחזן הכנסת חייבת במזוזה, אז אפילו א בית כנסת בדרך כלל דארף נישט האבן קיין מזוזה, אבער טאמער דער שמש וואוינט אין שול דארף עס יא האבן א מזוזה, מילא די זעלבע זאך דא, זאל דער טויער אונטער די כובי דארפן האבן א מזוזה, נישט אלס אריינגאנג צום שטאט, נאר אלס אריינגאנג צום כובי וואס דער שומר בית האסורים וואוינט אינעם כובי. אלא אמר אביי, במילא זאגט טאקע אביי, ווייסט וואס דער טעם אז מען האט נישט געלייגט קיין מזוזה אויף דעם טויער פונעם שטאט מחוזא? משום סכנה, אלץ א סכנה די גוים זאלן נישט זען אז די אידן קלאפן דארט אריין א מזוזה און זאלן חושש זיין אלץ כשפים, און במילא אלץ די סכנה האט מען נישט גוזר געווען צו מאכן אויף דעם א מזוזה, דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבוע, א מזוזה פון א מענטש א פריוואטע מענטש דארף מען בודק זיין צוויי מאל א שמיטה וואס טייטש יעדע דריי אהאלב יאר, ושל רבים, וואס טייטש א מזוזה פון א רבים אזוי ווי מ'האט געזען אויף אריינגאנג צו א חצר, צו א מדינה, צו א שטאט, איז דאס דארף מען בודק זיין פעמיים ביובל צוויי מאל א יובל ס'טייטש יעדע פינף און צוואַנציק יאר, ואמר רבי יהודה, און רבי יהודה האט געזאגט אויף דעם, אז מעשה בארטבין אחד, ס'איז געווען א מעשה מיט ארטבין רש"י זאגט צוויי פשטים צו ארטבין א נאמען פון א מענטש, צו א נאמען פון אזא סארט תפקיד פון א מענטש פלעגט בודק זיין מזוזות, שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של ציפורי, וואס ער האט טאקע דארט בודק געווען מזוזות, ומצאו קסדור אחד, ונטל ממנו אלף זוז, און עפעס א פאליציאנט האט אים דארט געטראפן, און ער האט אים גע'קנס'עט טויזנט זוז, פארוואס ווייל ס'האט אויסגעזען אז ער איז עוסק בכשפים, איז על כל פנים, דאס זאגט אביי דאס איז די טעם אז מ'האט נישט געלייגט קיין מזוזה אויפן טויער פונעם שטאט מחוזה, פרעגט אבער די גמרא והאמר רב אלעזר שלוחי מצוה אינו ניזוקין, רב אלעזר האט דאך געזאגט אויף א פלאץ אז א שלוחי מצוה ווערן נישט ניזוק און במילא ווי איז שייך אז די ארטבין איז נקנס געווארן דורך די פאליציאנט דארט פאר טויזנט זוז, ענטפערט די גמרא, היכא דקביע היזקא שאני, אין הכי נמי, בדרך כלל א שליח מצוה ווערט נישט ניזוק, אבער דארט ווי די היזק איז שכיח, דארט זאגט מען דאס נישט, און ממילא דארט אין דעם ציפורי וואס איז געווען שכיח די היזק, פארוואס? ווייל ס'האבן זיך געדרייט דארט פאליציאנטן זוכן צו מאכן עלילות אויף אידן, וואלט דער ארטבין נישט געדארפט בודק זיין די מזוזות דארט, פארוואס? ווייל ער האט זיך געקענט סומך זיין אויף דעם כלל אז שלוחי מצוה אינו נזוקין, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה אז דארט וואו ס'איז שכיח א היזק זאגט מען נישט שלוחי מצוה אינו נזוקין, דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק, אז דער רבונו של עולם כביכול האט געשיקט שמואל הנביא זאל זאלבן דוד המלך, האט שמואל געזאגט דארט ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, וויאזוי קען איך גיין, שאול המלך העט הערן ער העט מיך הרג'נען, זעהן מיר אז ער האט מורא געהאט, וואס האט ער מורא געהאט שלוחי מצוה אינו ניזוקין, נאר פון דעסט וועגן זעהן מיר אז ווען ס'איז שכיח די היזק זאגט מען נישט די כלל, און אזוי ווי שטייט טאקע ווייטער אין פסוק ויאמר ה' אז די אייבערשטער האט אים טאקע געזאגט עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבוח לה' באתי, די אייבערשטער האט אים כביכול געגעבן א עצה אז ער זאל נעמען א עגלת בקר און אז מען וועט אים פרעגן זאל ער זאגן איך בין געגאנגען שעכטן אזוי וועט מען נישט וויסן ווי ער גייט טאקע זאגט די גמרא ווייטער תני רב כהנא קמיה דרב יהודה רב כהנא לערנט פאר דא א ברייתא פאר רב יהודה איז מען גיימער דא זעהן אפאר ברייתות וואס איינס איז זיך סותר צום צווייטן ממילא יעדע ברייתא וועט מען געבן א נאמבער אונז גיימער יעצט לערנען דעם ערשטן ברייתא זאגט די ברייתא אזוי בית התבן א שטוב וואס מען האלט דארט תבן שטרוי ובית הבקר, אדער א שטוב וואס מען האלט דארט רינדער, וואס טייטש א שטאל, ובית העצים, אדער א שטוב וואס מען האלט דארט העלצער, ובית האוצרות, אדער סתם א בית האוצר וואס ליגט דארט וויין, צו אויל, צו תבואה, צו וואס זאל נאר נישט זיין, וואס די דרך איז נישט צו וואוינען אין אזעלכע שטובער, פטורים מן המזוזה, איז די אלע שטובער זענען פטור פון א מזוזה, און די ברייתא פירט אויס מפני שהנשים נאותות בהן, ווייל די פרויען באנוצן זיך מיט דעם, מ'וועט שוין זען וואס איז די לשון נאותות, זאגט טאקע רב כהנא, וואס איז דאס די לשון נאותות, ומאי נאותות, רוחצות, דאס טייטשט די פרויען וואשן זיך דארט אין די אלע שטיבער, די דרך איז געווען אמאל אז די פרויען האבן זיך געוואשן אין די בית התבן און די בית הבקר בית העצים און בית האוצרות, און ממילא די פרויען זענען דארט געווען, זענען נישט געווען מיט קיין בגדים, איז אין אזא סארט שטוב פאסט נישט צו לייגן א מזוזה, און פאר דעם, דאס זאגט רב כהנא, דאס מיינט די ברייתא צו זאגן די טעם פארוואס מען לייגט נישט א מזוזה אויף די אלע שטיבער. אמר ליה רב יהודה, פרעגט רב יהודה צו רב כהנא, טעמא דרוחצות, הא סתמא חייבין, איז משמע פון אזוי ווי דו האסט מפרש געווען אז די ברייתא זאגט א טעם אז די איינציגסטע סיבה וואס מען דארף נישט לייגן א מזוזה אויף די בית התבן און די בית הבקר די בית העצים און די בית האוצרות איז ווייל פרויען וואשן זיך דארט אבער סתם אזוי א בית התבן וואס פרויען וואשן זיך נישט דארט א בית הבקר וואס פרויען וואשן זיך נישט דארט איז משמע ביי אזא סארט סתם'דיגע בית וואס מען וואוינט נישט דארט אבער מען וואשט זיך אויך נישט דארט איז יא מחויב במזוזה והא תניא פרעגט ער א סתירה פון א ברייתא און דאס עמיר רופן די צווייטע ברייתא רפת בקר פטורה מן המזוזה, וואס אין די צווייטע ברייתא איז משמע אז יעדע רפת בקר יעדע שטאל אפילו מען וואשט זיך נישט דארט איז פטור פון א מזוזה, ממילא פרעגט רב יהודה א קשיא אויף רב כהנא, אלא מאי נאותות, און במילא זאגט רב יהודה ווייסט וואס די ברייתא מיינט צו זאגן מיט נאותות, נישט ווייל פרויען וואשן זיך דארט, נאר אן גאנץ אנדערע פשט אין ברייתא, נאותות מיינט מתקשטות, זיי טוען זיך אן בשמים דארט, זיי מאכן זיך שיין דארט, והכי קתני, און דאס מיינט די ברייתא צו זאגן אז אף על פי שהנשים מתקשטות בהם פטורין, ס'טייטש די ברייתא זאגט אזוי, בית התבן און בית הבקר בית העצים און בית האוצרות פטורים מן המזוזה, לויט ווי רב יהודה לערנט איז יעדע בית הבקר יעדע בית התבן און יעדע בית העצים נישט קיין חילוק צו פרויען וואשן זיך יא דארט וואשן זיך נישט דארט נאר סתם אזוי איז עס פטור פון א מזוזה, נאר די ברייתא לייגט צו א קנייטש אז אפילו טאקע פרויען באנוצן זיך מיט דעם זיך אנצושמירן דארט מיט בשמים, וואלסט אפשר געמיינט אז מ'זאל עס יא מחייב זיין מיט א מזוזה, דא זאגט די ברייתא ניין, די אלע שטיבער זענען פטור פון א מזוזה פארוואס? ווייל מען וואוינט נישט דארט. אמר ליה רב כהנא, פרעגט רב כהנא צו רב יהודה, ושהנשים מתקשטות בהם פטורין, איז דען אזוי אז א שטוב וואס א פרוי באנוצט זיך מיט דעם זיך שיין צו מאכן, זי באנוצט זיך מיטן שטוב איז פטור פון א מזוזה? והא תניא, מ'האמיר דאך געלערנט אין א דריטע ברייתא שטייט אין די דריטע ברייתא רפת בקר פטורה מן המזוזה ושהנשים מתקשטות בה חייבת במזוזה אז סתם אזוי זאגט די ברייתא איז א רפת בקר טאקע פטור אבער טאמער א פרוי באנוצט זיך מיטן שטוב איז פשט מען באנוצט זיך מיט דעם הייסט עס א בית דירה איז עס יא מחויב במזוזה און ממילא א סתירה מיט רב יהודה וואס רב יהודה האט דאך אריינגעטייטשט אין די ערשטע ברייתא אז אפילו ווען פרויען זענען זיך מתקשט דארט איז עס נאך אלץ פטור פון א מזוזה און רב כהנא איז ממשיך אלא מאי אית לך למימר נאר וואס דען? וואס וועסטו מיר ענטפערן אז מתקשטות תנאי, לדידי נמי סתמא תנאי. ס'טייטש אזוי, זאגט רב כהנא צו רב יהודה, וואס וועסטו מיר ענטפערן צו פארענטפערן די סתירה צווישן די ברייתא די דריטע ברייתא מיט די ערשטע ברייתא, ווייל לויט דיר איז דאך דא א סתירה, אין די ערשטע ברייתא איז געשטאנען אז בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות פטורים מן המזוזה מפני שהנשים נאותות בהן, וואס דו האסט מפרש געווען אז אפילו אז פרויען זענען זיך מתקשט דארט איז עס נאך אלץ פטור, און אין די דריטע ברייתא האט מען געזען קלאר אז ושהנשים מתקשטות בה חייבת במזוזה איז דאך א סתירה פון די ערשטע און די דריטע וואס וועסטו מיר ענטפערן אז ס'איז א מחלוקת תנאים וואסערע מחלוקת תנאים עמיר באלד זעהן א פערדע ברייתא וואס געוויסע תנאים קריגן זיך דארט און ממילא זאגט רב כהנא צו רב יהודה וועסט אוודאי זאגן אז זיי קריגן זיך אין דעם ענין טאקע צו דאס אז פרויען זענען זיך מתקשט אין א רפת לאמיר זאגן צו דאס מאכט פון דעם א דירה צו נישט דאס איז די מחלוקת אזוי האסטו מיר פארענטפערט די סתירה פון די ערשטע און די דריטע ברייתא, מילא זאגט רב כהנא איך וועל אויך פארענטפערן די סתירה וואס דו האסט מיר געפרעגט צווישן די ערשטע ברייתא און די צווייטע ברייתא אויף דעם זעלבן וועג, וואס טייטש איך וועל איינזעצן די מחלוקת תנאים פון די פערדע ברייתא וואס מ'העט שוין זען אז זיי קריגן זיך צו א רפת סתם וואס פרויען וואשן זיך נישט דארט צו ס'איז מחיוב במזוזה צו נישט, דאס איז א מחלוקת תנאים, און ממילא וועט שוין נישט זיין א סתירה מיט די ערשטע ברייתא און די צווייטע ברייתא, ווייל די ערשטע ברייתא האלט אז בעצם א רפת סתם, א בית התבן סתם, א בית בקר סתם וואס קיינער וואשט זיך נישט דארט איז מחיוב במזוזה, נאר ווען מען וואשט זיך דארט איז פטור, און די צווייטע ברייתא גייט ווי א צווייטע תנא אינגאנצן, וואס די תנא האלט אז אפילו א רפת סתם איז אויך פטור פון א מזוזה, און פאר דעם טאקע שטייט אין די צווייטע ברייתא רפת בקר פטורה מן המזוזה. קומט אויס למעשה אז אונז גיימיר יעצט זעהן א פערדע ברייתא וואס דארט איז דא א מחלוקת תנאים, און רב כהנא רב יהודה קריגן זיך וואס איז טאקע די מחלוקת תנאים דארט, אבער וואס זעהן מיר יא אז לויט רב כהנא איז יעדער איינער מודה אז א שטוב וואס פרויען זענען זיך מתקשט דארט, ס'טייטש א רפת, וואס בדרך כלל באנוצט זיך נישט מיט דעם, טאמער א פרוי איז זיך דארט מתקשט, זי באנוצט זיך יא מיט דעם, זי מאכט זיך שיין דארט, דעמאלטס לויט רב כהנא איז יעדער מודה מ'איז מחיוב, די זעלבע זאך לויט רב כהנא, א רפת וואס פרויען וואשן זיך דארט, איז יעדער מודה אז מ'איז פטור. ווי איז די מחלוקת תנאים? די מחלוקת איז ביי א רפת סתם, נישט מען באנוצט זיך מיט דעם שיין צו מאכן, און נישט מען באנוצט זיך מיט דעם זיך אפצואוואשן. לויט רב יהודה איז א אנדערע מחלוקת אינגאנצן. לויט רב יהודה איז א רפת סתם, כולי עלמא מודה, פטור פון א מזוזה. און די זעלבע זאך פארשטייט זיך א רפת וואס פרויען וואשן זיך דארט. ווי איז די מחלוקת תנאים? די מחלוקת תנאים איז, ביי א רפת וואס פרויען באנוצן זיך דארט להתקשט, זיך שיין צו מאכן, דארט איז דא א מחלוקת אז לויט איין תנא איז עס מחיוב במזוזה, לויט די אנדערע תנא איז עס פטור במזוזה. ברענגט אונז די גמרא די פערדע ברייתא, דתניא אז מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ביתך, יא, וכתבתם על מזוזות ביתך. וואס לערנט מען פון ביתך, דרש'נט די ברייתא, ביתך המיוחד לך, דווקא א בית וואס איז מיוחד פאר דיר, פרט לבית התבן ולבית הבקר לבית העצים ולבית האוצר, שפטורים מן המזוזה. דער בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצר וואס איז נישט מיוחד לך דאס איז פטור פון א מזוזה זאגט די ברייתא ויש מחייבין ס'איז דא אנדערע תנאים וואס זענען יא מחייב די אלע שטובער מיט מזוזות פארוואס ווייל היות וואס מ'באנוצט זיך מיט די שטובער לצורך דעם בית לצורך דעם דירה איז עס יא מחיוב מיט א מזוזה איז קודם כל האמער דא א מחלוקת תנאים זאגט די ברייתא ווייטער באמת אמרו בית כסא ובית בורסקי בית המרחץ ובית הטבילה ושהנשים נאותות בהן פטורים מן המזוזה ס'טייטש באמת אמרו טייטש יעדער איז מודה אז א בית כסא, א בית בורסקי איז א פלאץ ווי מ'איז מעבד די עורות, די פעל פון א בהמה וואס שטינקט דארט, און בית המרחץ איז א פלאץ ווי מ'וואשט זיך, בית הטבילה א פלאץ ווי מ'טובל'ט זיך, און א פלאץ וואס נשים נאותות בהן, וואס האמער דאך געזען א מחלוקת רב כהנא רב יהודה וואס דאס מיינט, על כל פנים זאגט די ברייתא דארט איז יעדער מודה אז אזא סארט שטוב איז פטור פון א מזוזה. זאגט אונז די גמרא, רב כהנא מתרץ לטעמיה ורב יהודה מתרץ לטעמיה, איז יעדער איינער גייט נוצן די ברייתא אלס א ראיה צו זיין שיטה אזוי ווי מ'האט פריערט גערעדט, איז אזוי, רב כהנא מתרץ לטעמיה, רב כהנא מפרש די ברייתא כשיטתו, וואס מ'עמער נאכאמאל דערמאנען, רב כהנא'ס שיטה איז אז ס'איז דא א מחלוקת תנאים ביי א רפת סתם צו ס'איז מחויב במזוזה צו נישט, ס'טייטש לויט רב כהנא איז יעדער איינער מודה אז א רפת וואס נשים זענען זיך מתקשט דארט וואס מ'מאכט זיך שיין דארט איז יעדער מודה ס'מחויב במזוזה, א רפת וואס פרויען וואשן זיך דארט איז יעדער מודה ס'פטור במזוזה, נאר ביי סתם איז די מחלוקת. און ממילא זאגט רב כהנא פשט אין די ברייתא אזוי, ביתך, די ברייתא האט געזאגט מ'דרש'נט ביתך ביתך המיוחד לך, פרט לבית התבן לבית הבקר לבית העצים לבית האוצרות שפטורים מן המזוזה בסתם, ס'טייטש די תנא קמא האלט אז די אלע זאכן די בית תבן און בית בקר בית העצים און בית האוצרות איז פטור בסתם, ס'טייטש נישט אז מען וואשט זיך דארט נישט אז מען מאכט זיך שיין דארט, אז מען מאכט זיך שיין דארט איז יעדער מודה מען איז בחיוב, אז מען וואשט זיך דארט איז יעדער מודה מען איז פטור, נאר בסתם זאגט די תנא קמא אז מ'איז אויך פטור, ויש שמחייבים בסתם, ס'טייטש די צווייטע שיטה אין די ברייתא האלט אז ניין, אז א בית תבן א בית בקר א בית העצים בית האוצרות סתם, איז יא מחויב במזוזה, און די ברייתא שפעטער ממשיך, באמת אמרו בית כסא בית בורסקי בית מרחץ בית הטבילה און ושהנשים נאותות בהן, און ווי רב כהנא איז מפרש וואס מיינט נאותות ומאי נאותות רוחצות אז ביי דעם איז יעדער מודה פטורים מן המזוזה אז ס'איז טאקע פטור פון א מזוזה און ממילא שטימט די ברייתא א מחיה כשיטת רב כהנא איי פרעגט די גמרא אי הכי היינו מרחץ טאמער נאותות מיינט אזוי ווי רב כהנא האט פריערט מפרש געווען א שטוב וואס פרויען וואשן זיך דארט און פאר דעם פאסט נישט צו לייגן אהין א מזוזה ווייל מען שטייט דארט אנע בגדים אויב אזוי איז דאך די זעלבע זאך דאס מיט א בית המרחץ פארוואס זאגט די ברייתא בית המרחץ בית הטבילה ושהנשים נאותות בהן איז דאך איינס און די זעלבע זאך. ענטפערט די גמרא ניין, אשמעינן מרחץ דרבים ואשמעינן מרחץ דיחיד, ס'דא א בית מרחץ פון א רבים און א בית מרחץ פון א יחיד, וואס מרחץ מיינט א מרחץ פון א רבים און ושהנשים נאותות בהם מיינט א בית מרחץ פון א יחיד און מען דארף ביידע קומען לאזן הערן, פארוואס ווייל דסלקא דעתך אמינא איך וואלט געווען געמיינט אז מרחץ דרבים דנפיש זוהמיה אז דווקא א מרחץ פון א רבים ס'דא דארט אסאך פארע און ממילא נישט קיין כבוד צו לייגן אהין א מזוזה, אבל מרחץ דיחיד דלא נפיש זוהמיה נישט דא קיין סאך פארע ס'נאר פון איין מענטש, אימא ליחייב במזוזה וואלט איך געמיינט דארט איז מען יא מחויב במזוזה, קא משמע לן אז דארט אויך נישט פארוואס ווייל מען גייט דארט אנע בגדים? על כל פנים, ורב יהודה מתרץ לטעמיה, און רב יהודה איז מפרש די ברייתא אינגאנצן אנדערש, און מ'עמער נאכאמאל דערמאנען אז לויט רב יהודה וואס איז די מחלוקת דא? ביי בית רפת סתם איז נישט דא קיין מחלוקת לויט רב יהודה, נאר בית רפת סתם איז יעדער מודה אז פטור, די מחלוקת איז אז טאמער פרויען זענען זיך מתקשט דארט צו מיט דעם ווערט עס א בית דירה צו נישט, צו דאס איז מחייב במזוזה צו נישט. איז רב יהודה מפרש די ברייתא אזוי, הכי קתני, די ברייתא מיינט אזוי צו זאגן, די ברייתא זאגט, שטייט אין פסוק, ביתך, ביתך המיוחד לך פרט לבית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות שפטורים מן המזוזה אפילו מתקשטות, ס'טייטש די תנא קמא האלט אז אפילו פרויען באנוצן זיך מיט די בית הרפת, פרויען באנוצן זיך דארט שיין צו מאכן, איז נאכאלץ איז עס פטור, ויש מחייבים במתקשטות, און די צווייטע תנא אין די ברייתא האלט ניין אז טאמער פרויען נוצן זיך דארט מיטן בית רפת זיך שיין צו מאכן איז עס יא מחויב אבל סתם אבער א בית רפת סתם דברי הכל פטור האלט רב יהודה אז יעדער מודה אז ס'איז פטור פון א מזוזה און די ברייתא איז דארט ממשיך באמת אמרו בית כסא בית בורסקי בית מרחץ בית הטבילה און די ברייתא זאגט דארט אין דעם לשון אף על פי שאנשים נאותות בהם וואס האלט רב יהודה וואס מיינט נאותות מתקשטות זאגט די ברייתא אז ביי בית כסא ביי בית בורסקי ביי בית מרחץ און ביי בית טבילה דארט איז אפילו פרויען זענען זיך מתקשט דארט, זיי מאכן זיך שיין דארט אף על פי שנשים מתקשטות בהם, איז נאך אלץ פטורים מן המזוזה פארוואס? משום דנפיש זוהמייהו, ווייל דארט איז דא טאקע אסאך פארע, און מילא ס'א מיעסע פלאץ, איז ביי דעם איז יעדער מודה אז ס'איז פטור פון א מזוזה, אבער ביי א רפת וואס פרויען זענען זיך מתקשט דארט, דארט איז טאקע דא א מחלוקת, און ביי א רפת סתם איז יעדער מודה אז ס'איז פטור, אזוי האלט רב יהודה, פרעגט די גמרא ולרב יהודה סתמא דברי הכל פטור, קען מען דען אזוי זאגן

יכול וואלט איך געמיינט שאני מרבה אף בית שער, אכסדרה, און מרפסת, בית שער דאס איז א קליינע בודקעלע וואס מען מאכט מען בויט ביים אריינגאנג צום חצר, אכסדרה דאס איז א פרוזדור אזא האלוועי אריינצוגיין אין א שטוב, מרפסת איז א אויך אזא סארט מעבר א האלוועי ארויפצוגיין אויפן צווייטן שטאק, וואלט איך געמיינט די אלע זאכן זענען אויך מחויב במזוזה, תלמוד לומר שטייט אין פסוק בית דרשנט מען מה בית מיוחד לדירה, יצאו אלו שאין מיוחדין לדירה, היות מען וואוינט נישט דארט ס'נאר געמאכט אריבער צו גיין, דאס איז יא פטור פון א מזוזה, איז די ברייתא ממשיך יכול שאני מרבה אף בית כסא בית בורסקי בית המרחץ בית הטבילה, אז איך בין זיי אויך מחייב במזוזה, פארוואס ווייל מען דרייט זיך דארט, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק בית, דרשנט מען מה בית העשוי לכבוד, אף כל העשוי לכבוד, דווקא א שטוב וואס איז געמאכט אויף כבוד, יצאו אלו שאין עשויין לכבוד, מען באנוצט זיך נישט מיט דעם תשמיש של כבוד, און מילא איז פטור פון א מזוזה, פירט די ברייתא אויס ווייטער יכול שאני מרבה אף הר הבית והלשכות ועזרה, אז די אלע זענען אויך מחויב במזוזה, תלמוד לומר בית, מה בית שהוא חול, אף כל שהוא חול, דווקא א שטוב וואס איז חול, יצאו אלו שהן קודש, וואס זיי זענען פטור פון א מזוזה. אבער על כל פנים דא זעמער אז ס'איז דא דא א שיטה אין די ברייתא וואס האלט,

רב שמואל בר יהודה האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רבא, זאגט די ברייתא אזוי, שישה שערים פטורים מן המזוזה, ס'דא זעקס טויערן וואס זענען פטור פון א מזוזה, יעצט דרך אגב דארף מען דא ציילן וועט מען זעהן ס'דא זיבן, די גמרא וועט טאקע פרעגן אז אנפאנג זאגט ער זעקס און צום סוף זאגט ער זיבן, איז די ערשטע איז בית התבן, האבן געזעהן א שטוב וואס מען האלט די תבן שטרוי, די צווייטע איז בית הבקר, א שטאל, די דריטע איז בית העצים, א שטוב וואס מ'האלט דארט האלץ, די פערדע איז בית האוצרות, וואס מ'האלט דארט וויין מיט אויל מיט אזעלכע זאכן, די פיפטע איז ושער המדי, א טויער וואס איז רינדעכיג פון אויבן, נישט פירעקיג אזוי ווי אונזער טויערן, און די זעקסטע איז ושער שאינו מקורה, א טויער וואס האט נישט א אויבערשטע חלק אינגאנצן נאר צוויי זייטן, און די זיבעטע איז ושער שאינו גבוה עשרה, א טויער וואס איז נישט הויעך קיין צען טפחים. פרעגט די גמרא, אמר ליה האט רבא געפרעגט, פתחת בשישה וסלקת בשבעה, האסט אנגעהויבן אז ס'דא זעקס און דו האסט אויסגערעכנט למעשה זיבן, אמר ליה, האט רב שמואל בר רב יהודה געענטפערט, שער המדי תנאי היא, וואס טייטש איינע פון די זיבן וואס מען האט דא אויסגערעכנט איז שער המדי א רינדעכיגע טויער, וואס דאס איז בעצם א מחלוקת תנאים, און פארדעם האט ער דאס נישט אריינגערעכנט אנפאנג ווען ער האט געזאגט שישה שערים פטורים מן המזוזה, וואו די מחלוקת תנאים לגבי א רינדעכיגע טויער, דתניא אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט כיפה, כיפה דאס איז טאקע א רינדעכיגע טויער, איז דא א מחלוקת, רבי מאיר, מחייב במזוזה, וחכמים פוטרין. רבי מאיר זאגט, ס'איז מחיוב במזוזה, און די חכמים פטר'ן דאס אין א מזוזה. זאגט די ברייתא, ושווין, און סיי רבי מאיר און סיי די חכמים זענען ביידע מודה, שאם יש ברגלה עשרה, שחייבת במזוזה, אז טאמער איז דא צען טפחים פון אונטן, אז ס'איז יא מחיוב במזוזה, וואס טייטש? וואס איז בעצם די מחלוקת דא? איז אזוי, בעצם א טויער איז נאר מחיוב במזוזה טאמער ס'איז ברייט פֿיר טפחים און הויעך צען טפחים, ס'דארף האבן די מדות, נאר וואס דען, די שאלה דא איז וואס טוט זיך מיט א טויער וואס איז ברייט פֿיר טפחים פון אונטן אבער אויבן איז עס נישט ברייט קיין פֿיר טפחים, ס'טייטש ברייט פֿיר און הויעך צען, אבער ס'איז א רינדעכיגע טויער, און די דרך איז דאך אז ס'איז רינדעכיג, די פלאץ וואו ס'איז זיך נתעגל, דארט וואו ס'ווערט רינדעכיג ווערט דאך עס שמעלער און שמעלער און שמעלער, וואס העכער מ'גייט אלץ שפיציגער ווערט די טיר, און ממילא דער טויער איז ברייט פיר טפחים פון אונטן פון אויבן נישט, און ממילא ביי דעם בעצם ביי אזא סארט טויער איז דא א מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, ר' מאיר זאגט ס'מחיוב במזוזה, און די חכמים זאגן ס'פטור במזוזה, אבער וואס. זאגט די ברייתא אבער וואס איז טאמער ס'איז ברייט די טויער ברייט פיר טפחים פון אונטן און שפעטער די ערשטע צען טפחים פונעם טיר וואס טייטש פון די ערד ארויף צען טפחים איז ברייט פיר טפחים די ברייטקייט ווערט נישט שמעלער און שמעלער און שמעלער נאך מ'קומט אן צו צען טפחים וואס טייטש העכער צען טפחים דארט הייבט עס אן טאקע צו ווערן שמעלער און שמעלער און שמעלער ביז ס'ענדיגט זיך אזוי אין א רינגל וואס איז די דין ביי אזא טויער איז ביי אזא טויער זאגט די ברייתא זענען די חכמים אפילו אויכעט מודה אז ס'איז מחיוב במזוזה ס'טייטש די מחלוקת איז נאר ווען ס'איז נישט דא קיין פֿיר טפחים פון אויבן וואס טייטש ווען מ'קומט אן צו צען טפחים דארט הייבט מען אן קוקן מ'איז ארויף געפארן פון די ערד צען טפחים ארויף דארט טאמער ס'ברייט פֿיר טפחים איז יעדער מודה ס'מחיוב במזוזה טאמער נישט דארט וועט זיין א מחלוקת רבי מאיר און די חכמים על כל פנים זעהן מיר דאך א מחלוקת רבי מאיר און די חכמים ביי שער המדי ביי א רינדעכיגע טויער זאגט יעצט אבער די גמרא דרך אגב אמר אביי האט אביי געזאגט דכולי עלמא גבוהה עשרה ואין ברגלה שלושה ולאו כלום היא וואס טייטש אזא סארט טויער וואס איז הויעך צען טפחים אבער אין די אונטערשטע דריי טפחים פונעם טויער איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, ס'טייטש לאמיר זאגן ס'איז ברייט פיר טפחים ממש אונטן ביי די ערד אבער גראד פון דארט הייבט עס אן ווערן שמעלער און שמעלער און שמעלער אזוי ארום קומט אויס אז לאמיר זאגן א טפח ארויף דארט איז שוין נישט ברייט פיר טפחים נאר אונטן ממש איינס צוויי טפחים העכער איז שוין נישט ברייט פיר טפחים דארט זאגט אביי איז אפילו ר' מאיר אויכעט מודה אז דער טויער הייסט נישט קיין טויער ווייל כ'מוז האבן לפחות די אונטערשטע דריי טפחים זאלן זיין ברייט פיר טפחים, אי נמי, די זעלבע זאך, זאגט אביי, וואס איז טאמער יש ברגלה שלושה ואינה גבוהה עשרה, ולאו כלום היא, די זעלבע זאך טאמער די טויער איז נישט הויעך קיין צען טפחים, איז אויך יעדער איינער מודה דאס איז נישט קיין טויער ס'איז נישט מחיוב במזוזה, לא נחלקו, ווען איז יא די מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, אלא בגבוהה עשרה, נאר טאקע אז ס'איז הויעך צען טפחים, ויש ברגלה שלושה, און די אונטערשטע דריי טפחים איז ברייט, וואס טייטש די אונטערשטע דריי טפחים דארט ווערט גארנישט שמאל, דארט איז אלעס ברייט פֿיר טפחים, ואין ברחבה ארבעה, ויש בה לחוק להשלימה לארבעה, וואס טייטש נאר נאך דריי טפחים הייבט עס אן ווערן שמעלער און שמעלער און שמעלער ביז ס'קומט אן אויבן, דארט וועט זיין א מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים, ר' מאיר סבר חוקקין להשלים, ורבנן סברי אין חוקקין להשלים, וואס טייטש טאמער מען קען אויסהאקן די חלק וואס איז פארמאכט, האלט ר' מאיר אז אפילו טאקע די טויער ווערט שמעלער און שמעלער און שמעלער, אבער ביי די חלק וואס ווערט שמעלער ווערט דאך דארט וואנט, ביז יעצט איז געווען לופט, ס'טייטש ווערט פארמאכט, ווערט עס פארבויט מיט וואנט, קוקט מען אן כאילו מען האט אויסגעהאקט די וואנט, פארוואס ווייל אז די אונטערשטע דריי טפחים פון די טויער איז גענוג ברייט איז ברייט פֿיר, קוקט מען אן כאילו ס'פארט אויך ארויף גראד, נישט כאילו ס'ווערט שמעלער, קוק איך אן כאילו איך האב אויסגעהאקט די וואנט כאילו איז דא א געהעריגע טויער דא, כאילו דער טויער איז ברייט פֿיר טפחים ביז אויבן, זאגט ר' מאיר ביי אזא ציור קען מען לייגן א מזוזה. די חכמים זאגט ניין, מען קוקט נישט אן כאילו מען האט אויסגעהאקט די וואנט, און ממילא האסט טאקע פֿיר טפחים אונטן, אבער וואס העכער די פוס נאך די דריי טפחים ווערט עס שמעלער און שמעלער, און ממילא זאגן די חכמים די איינציגסטע וועג צו זיין מחיוב במזוזה איז טאמער גאנצע צען טפחים, וואס טייטש פון אונטן צען טפחים ארויף איז די גאנצע שטח ברייט פֿיר טפחים, דעמאלטס איז עס מחיוב במזוזה, ווייל מען זאגט נישט חוקקין להשלים, מען קוקט נישט אן כאילו מען האט אויסגעקנאקט די וואנט. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, בית הכנסת, א בית מדרש, ובית האשה א שטוב וואס איז שייך צו א פרוי, א פרוי אליין, איין פרוי אליין וואוינט דארט, ובית השותפין אדער א שטוב וואס וואוינען דארט צוויי מענטשן, צוויי מענטשן דינגען עס צוזאמען, זיי האבן עס געקויפט צוזאמען, איז חייבת במזוזה, איז מחיוב במזוזה. פרעגט די גמרא פשיטא וואס איז דער חידוש? ענטפערט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט אז ביתך ולא ביתה, ביתך ולא בתיהם, שטייט דאך ביתך, ביתך איז דאך א לשון זכר, אפשר דווקא א שטוב פון א זכר נישט פון א נקבה, אפשר דווקא ביתך פון א יחיד נישט פון א רבים נישט פון שותפין, קא משמע לן דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי. פרעגט די גמרא ווער זאגט דיך טאקע? ואימא הכי נמי, קען זיין ביתך מיינט טאקע דווקא פון א זכר, און אויך נישט פון קיין שותפים. ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא שטייט אין פסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם, אז מ'זאל מקיים זיין די מצות מזוזה כדי מ'זאל זוכה זיין צו אריכות ימים, און ממילא נישט מסתבר צו זאגן אז פרויען זענען נישט מחיוב און שותפים זענען נישט מחיוב, פארוואס ווייל הני בעו חיי והני לא בעו חיי, נאר מענער דארפן לעבן, נאר אייניגע מענטשן דארפן לעבן, שותפים דארפן נישט לעבן, פרויען דארפן נישט לעבן, אוודאי דארף יעדער לעבן, און ממילא אוואדע איז דער מצוה געגעבן געווארן פאר אלעמען. פרעגט די גמרא אלא ביתך למה לי, אויב אזוי פארוואס שטייט טאקע ביתך א לשון יחיד א לשון זכר? ענטפערט די גמרא כדרבא, דאמר רבא, דרך ביאתך וכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר ברישא, ס'טייטש צוויי זאכן לערנט מען פון דא, קודם כל, ביתך איז א לשון פון ביאתך, מ'קען עס אויך ליינען ביאתך, וואס טייטש אז מ'לייגט די מזוזה אויף די וועג אריין, נישט אויף די וועג ארויס, און חוץ פון דעם ווען א מענטש גייט הייבט ער זיך אן מיט די רעכטע פיס, און ממילא דארף די מזוזה אויך זיין אויף די רעכטע זייט, דאס נעמט מען ארויס פון ביתך, ברענגט די גמרא נאך א ברייתא תניא אידך, בית הכנסת בית השותפים בית האישה, מטמאין בנגעים, אז א בית כנסת און בית שותפים בית אישה איז מטמא טאמער ס'איז דא א נגע אויף דעם שטוב און א נגעי בתים איז מטמא, פרעגט גמרא פשיטא, פארוואס נישט, וואס איז דער שטוב אנדערש פון אלע שטובער שטייט דאך אין די תורה אז א שטוב וואס איז דא אויף דעם א נגע קען טמא ווערן, ענטפערט די גמרא מהו דתימא ווייל כ'וואלט ווען געמיינט, שטייט אין פסוק ובא אשר לו הבית, וואלט מען קענט אפשר דרש'נען לו ולא לה, לו ולא להן, אז דווקא א זכר אליין, אבער א פרוי אדער שותפים נישט, קמשמע לן אז ס'איז נישט אזוי. פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי ווער זאגט דיך, אפשר איז טאקע אזוי, שטייט אין פסוק לו, לו מיינט צו זאגן אז א זכר אליין אבער שותפים אדער א פרוי, דאס קען נישט טמא ווערן בנגעי בתים, ענטפערט די גמרא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק בבית ארץ אחוזתכם, און דא שטייט נישט ביתך ביתו שטייט נאר בית, און משמע יעדע שטוב, אויב אזוי אלא לו למה לי, לו איז דאך יא משמע דווקא א זכר און דווקא איינער אליין, ענטפערט די גמרא, פון לו דרש'ט מען, מי שמייחד ביתו לו שאינו רוצה להשאיל כליו, ואומר שאין לו, ווייל די תורה וויל אונז קומען זאגן אז איינער וואס איז מייחד א שטוב נאר פאר זיך, ער בארגט נישט קיין כלים פאר די שכנים, ער זאגט א גאנצע צייט ער האט נישט, ער האט נישט, שכנים קומען בארגן ער זאגט ער האט נישט, איז ביי אזא סארט מענטש, הקדוש ברוך הוא מפרסמו כשמפנה את ביתו, מאכט די אייבערשטער אים בושות אזוי ארום אז ער דארף ארויסטראגן אלע זיין כלים פון שטוב ווייל זיין שטוב ווערט טמא, זעהט יעדער איין אז ער האט יא כלים, פרט למשאיל כליו לאחרים, איינער וואס פארבארגט די כלים פאר אנדערע, ווייל אזא שטוב קומט נישט קיין נגעי בתים.